זייט פֿיר, המשך. אין דער פֿאַרגעטערונג פֿון אָנקל און אין דער געטרײַשאַפֿט צו אים איז געלעגן די געטרײַשאַפֿט צו זיך אַליין און צו זײַן אייגענעם צוקונפֿט, ווען ער וועט זײַן דער אָנקל. און מיט אַ מאָל זאָל פֿון דעם זיך גאָרניט אויסלאָזן. דער אָנקל קלײַבט זיך חתונה צו האָבן מיט דעם שנעק, מיט דעם אַהרן גאָרגלס טאָכטער, וואָס האָט אים אַרײַנגעקראָגן אין די הענט אַרײַן. זי וועט האָבן מיט אים קינדער, איינס, צוויי, דריי, אלץ וועט איבערגיין צו די קינדער, זי וועט שוין מאכן אז זי זאל האבן קינדער אבי זי זאל די יורש'טע זיין, און זי פארשטייט עס שוין היינט, איינציגווייז זעצט זי אריין אין קראם איר משפחה, דעם פאטער אירן אהרן מעלניק גארגל פון דער היים געמאכט פאר א קאסיר, און וואס וועט פון אים סעמען ווערן? מען וועט אים נאכאמאל ארויסווארפן אויך? סעם האט זיך דערמאנט אן די געלעגנהייטן וואס ער האט געהאט געלט צו מאכן ביי'ן אנקל, זיין שוועסטערקינד מאנעס וועלכער איז אמאל אויך געווען ביי'ן אנקל, איידער סעם איז געקומען, דעם אנקל'ס רעכטע האנט, האט אים געווארנט נישט איין מאל, זע סעם, פאר מארגן זאל גאט זארגן, דו זארג פאר היינט, וואס דו האסט אין באנק דאס איז דיינס, דאס איבעריגע א נעכטיגער טאג, דו קענסט נישט דעם אנקל? ער וועט זיך נעמען א יונגע מויד אויף דער עלטער. געדענק וואס איך זאג דיר. סעם האט זיך דערמאנט אן די ווערטער פון מאנעסן. מאנעס איז עלטער פון אים און ערפארענער, נאר האט אים נישט געוואלט הארכן, אלץ זיך פארלאזט אויפן אנקל, געוואלט אלץ אריינקריגן, און איצט האָט ער. מען דאַרף אין אָװנט אַרײַנגײן צו מאַנעסן. ער מיט זײַנע אַדװאָקאַטן, מיט זײַנע טעמעני האָל-ריכטער װעט שױן אױסגעפֿינען עפּעס אַ פּלאַן. דעם אָנקל טאָר מען נישט דערלאָזן חתונה האָבן מיט אָט דער שנײַדערשער טאָכטער, מיט אָט דעם אַהרן גאָרגל, װעלכער װעט דאָ װערן דער מחותּן און דער חתן פֿון דער חתונה. אַז ניט, זענען אַלע אין דר'ערד. די גאנצע משפחה איז אין געפאר. סעם האט זיך גוט איבערגעלייגט צי ער זאל דאס טון. זיין געטריישאפט צום אנקל האט אים נאך נישט דערלאזט דעם אנקל שלעכטס צו טון. ער האט אים צופיל פארגעטערט. ער האט אים אזוי ליב געהאט אז אלע זיינע מעשים זענען אים געפעלן. סעם האט זיי פארשטאנען און האט זיך געגרייסט מיט זיי. אפילו זיין וועלן חתונה האבן מיט מאשען איז סעמען אויך געפעלן. און מסתמא ווען עס וואלט נישט געגאנגען קעגן זיין אינטערעסן וואלט ער אים דעם אנקל געהאלפן. סעם'ס אמביציעס פאר זיין צוקונפט זענען אבער שוין צייטיג געווארן און ער איז שוין געווען מענליך אויף אזויפיל אז ער זאל שוין קענען מקריב זיין זיינע סענטימענטן. כאפט אים די כאלערע דעם אלטן, קינדער וועט ער האבן. קיין כעס האט ער נישט געפילט צום אנקל. דעם כעס האָט ער געהאַט צום יונגן שנעק, צו מאַשען און צו איר פֿאָטער אַהרן מעלניק, װעלכע האָבן זיך אַרײַנגעגנבֿענט אין דער משפּחה. זײ האָט ער באַטראַכט פֿאַר קאָנקורענטן. איר, דעם שנעק, דער כּלה זײַנער, דאַרף מען אַרײַנשיקן דאָס װײַבל פֿון רעסטאָראַן מיט אירע דרײַ קינדער, זאָל זי זיך אױסטענהן מיט דער כּלה.

און דער אנקעל? דער אנקעל וועט זיין אנגעטון אין א פראק, ער וועט פארשעמט ווערן, ער האט א מינוט רחמנות געהאט אויפן אנקעל, ער האט זיך איבערגעלייגט, אבער זיינע אייגענע צוקונפט האט זיך ווידער געשטעלט פאר זיינע אויגן, ער האט זיך דערמאנט אן ראזען, זיין אייגענע כלה, און דער יונג האט פארביסן די שארפע ציין אויף זיינע ליפן און געזאגט צו זיך. כאפט אים דער שווארץ יאר, ער וועט קינדער האבן דער אלטער. מיט דעם נקמה געפיל איז ער צוריק אריין אין קראם, זיין פנים האט אנגענומען די שטרענגע באפעלערישע מינע וועלכע ער האט זיך אויסגעלערנט פון אנקל. זיין קין איז געווארן שטארק און אונטער דער לאנגער פליישיגער נאז האט זיך פארצויגן די משפחה'שע גרימאסע פאר וועלכער די לאנדסלייט האבן אזוי מורא געהאט. ער האט געגעבן א ברום אונטער דער נאז, נאכמאכנדיג דעם אנקל. שניידן, קעש וויפיל עס לאזט זיך, בויס. דער זונטאג האט זיך שוין געהאט אנגעהויבן אין מעלניק'ס קראם. קאפיטל צוויי, מאשע. עס איז עפעס געשען מיטן אנקל מאזעס. אז אנקל מאזעס זאל איבערלאזן די קראם אין זונטאג און ארויספארן צוליב פארגעניגן וועגן אויף א גאנצן טאג מיט א מיידל שפאצירן. און באמת איז אנקל מאזעס אויף דער עלטער יונג געווארן און גענומען זיך צו אזעלכע זאכן וואס האבן אים לעכערליך געמאכט אין די אויגן פון אלע זיינע באקאנטע און דערנידעריגט זיין ווערדע ביי די קוזמינער לאנדסלייט. אנקל מאזעס האט זיך אנגעהויבן אויסצופראנטעווען אויף דער עלטער ווי א ניינצן יאריגער בחור'ל. ער האט אנגעטאן שמאלע קורצע הייזלעך אז ער זאל זיך ארויסזען די ווייסע זאקן, ער האט אנגעהויבן צו טראגן הויכע שמאלע שטייפע קראגנס וואס האבן אים געפייניגט, אנקל מאזעס האט זיך באגאסן מיט פארפומען. ביים גאליציאנער צום לאנטש וואו דער אנקל האט ליב געהאט צו עסן די פעטע געבראטענע הינטערטיילן פון גענזלעך און קאטשקעלעך, האבן געשעפטסלייט פון דער באוערי געקוקט אויף אים און געלאכט אין די פויסטן. דער ווארשעווער יונגערמאנטשיק וואס האט זיך ערשט וואס אויפגעעפנט א נייע ציגארן קראם אין שכינות מיטן אנקל און איז שוין געווען באקאנט אין דער גאנצער שכינות'שאפט פאר א ווארשעווער א ספארט א שטיפער האט אפגעטאן דעם אנקל א שפיצל ער האט באשטעלט ביי דער גאליציאנערין ביים ווייבל וואס האלט דעם לאנטש רום א דרייעקעדיגע קנישע אין פארעם פון א הארץ און האט אינמיטן אריינגעשטעלט א קאלירט בילדל פון א מיידל מיט רויטע בעקעלעך. אפגעריסן פון א ביליגן שאקאלאד קעסטל און עס צוגעשיקט צום אנקל. אנקל מאזעס האט געזען און געהערט ווי מען לאכט אים אויס, פארשטאנען דעם שפאס, זיין רויטער קארק איז אנגעלאפן מיט בלוט. אבער ער האט נישט געהאט קיין אנדער ברירה, ער האט געמוזט קאנקערירן מיט א ניינצן יעריגן קאלעדזש בחור, מיט טשארלין, וועלכער איז די לעצטע צייט געווארן זייער אן אפטער גאסט ביי אהרן מעלניק'ן און ארומגעגאנגען מיט מאשען. אנקל מאזעס האט זייער מורא געהאט פאר דעם ניינצן יעריגן קאלעדזש בחור. ער האט בכלל מורא געקראגן פאר אלע וואס זענען יונגער פון אים. נאר זיין איינציגער טרייסט איז געווען וואס דער ניינצן יעריגער קאלעדזש בחור טראגט אפאר אויסגעגעסענע הויזן מיט אויסגעטראגענע שיך און שטארבט פאר א סענט. און ער קען זיך אנטון ווי דער גרעסטער פראנט. אנקל מאזעס האט פארשטאנען ווי לעכערליך ער איז אין דעם און ווי ארעם עס איז זיין גדולה אנטקעגן טשארלי, נאר אנקל מאזעס האט מלחמה געהאלטן. ער האט שוין געהאט אזוי פעסט אפגעמאכט ביי זיך חתונה צו האבן מיט מאשען, מיט דער זיבעצן יעריגע מיידל וואס ער אליין האט זיך דערצויגן כדי חתונה צו האבן און קינדער צו האבן אויף דער עלטער, קיינעם נישט אויף צו להכעיס נאר פאר זיך אליין, פאר זיין אייגענעם פארגעניגן אין לעבן. ער האט זיך געהאלטן אזוי בארעכטיגט דערצו, אז ער האט ניט פארשטאנען דעם חוזק וואס מען מאכט אויס אים. דאס פראנטעווען איז ביי אים געווען א מיטל צו געווינען דאס נארישע הארץ פון דער יונגער מיידל. מילא, אז זי וויל עס, דארף מען עס טאן. און אין די קורצע שמאלע הייזלעך מיטן ענגן צוגעשניטענעם ראק אויף זיין דיקן בויך, מיט די וואויל יונגלשע קורץ פארשוירענע האר, האט אנקל מאזעס אפגעמאכט ערנסטע געשעפטן, געדונגען זיך מיט סוחרים, פארקויפט און געקויפט הייזער, בייגעוואוינט מיטינגען פון וואוילטעטיגע אינסטיטוציעס, אנגעיאגט מיט זיינע בליקן קוזמין צו דער ארבעט ווי ער וואלט גארנישט באמערקט קיין לעכערליכס אין זיין פראנטעווען זיך, אין זיין יונגעלש אנטון זיך אין זיין פארבן און פודערן זיך די באקן, און ער איז געווען דער זעלביקער שטרענגער אנקל מאזעס אין זיינע האלב יונגעלשע פארשטעלטע קליידער ווי ער איז געווען אין זיין אלטן טעגליכן לעבן. דריי יאר האט אנקל מאזעס מיט געדולד געווארט אויף דער פערצן יאריקער מאשע ביז זי וועט אויסוואקסן. יעדערע פּאָר טעג איז ער געקומען צו אַהרן מעלניק באַטראַכטן זײַן צוקונפֿט-גליק און געקוויקט זיך אין פֿאַרבאָרגענע זיסע פֿאַנטאַזיעס. ער האָט זי באַטראַכט ווי מע באַטראַכט אַ וואַקסנדיק אייגנטום. אַז מאַשע איז אַלט געוואָרן זיבעצן מיט אַ האַלב יאָר, האָט זיך אָנקל מאָזעס גענומען אויספֿירן זײַן טיף-געפּײַניקטן זיס-תּאווהדיקן געפֿיל-פּלאַן. ער איז געפארן מאשען אויסנעמען זי פארברענגען מיט איר נישט מער ווי ביז איצט ווי מיט א קינד נאר ווי מען פארט ארויסנעמען א ערוואקסענע פארשטענדיגע מיידל וועלכע פארשטייט דאס גרויסע גליק וואס איר איז באשערט. ער האט געשמייכלט צו זיך אליין און עס איז אים גוט געווארן ווען ער האט דערמאנט אן מאשען ווען ער איז געפארן צו איר איצט אין דעם פרישען זומער-מאָרגן, וועלכער איז נאָך אָפּגעקילט געווען פון ביינאַכטיקן רעגן און האָט שוין געאָטעמט מיט דער שפּעטערדיקער פייכטער היץ. ער האָט זי געזען אין דעם ווייס-באַטיסטענעם קליידל פון קאָפּ ביז די פיס, ווי עס שפּראָסט איר קערפּער אונטער דעם קליידל. ווייס האט אים דערמאנט אז עפעס אן עפעס אנגענעמס, ער האט זיך פארגעשטעלט נאך דער חתונה ווי זי ליגט אין קימפעט מיט קינד, זיין קינד, און ער גייט אריין צו איר אביסל אנגעטרונקען, אויפגערוימט, און זי קוקט ארויס פון בעט אין ווייסן, און איר פנים זעט אויס ווי געפייניגט, און זי קוקט אויס אויף אים בעטנדיג זיך ביי אים רחמנות'דיג. ער האט געהאט הנאה ווען ער האט זי אזוי געטראכט, ווארום זיין אינעווייניגסטע באהאלטענע פרייד איז געווען מאשען צו זען אין קימפעט, און זי זאל האבן א געפייניגט בלייך פנים, דאס האט אים איר ווייס קליידל דערמאנט, צוליב דעם האט ער איר געמאכט מתנות ווייסע קליידלעך, ער האט זי געבעטן היינט זונטאג זיך אנצוטון אין ווייסן באטיסטענעם קליידל, ער האט אפגערעדט מיט איר ארויסצופארן אויף א גאנצן זונטאג'דיגן טאג אין א נאנטן באדארט. מאשע האט שוין געווארט אויף אים, און ווי ער האט איר אנגעזאגט אין ווייסן. דורך די פאר יאר וואס דער אנקל האט זיך אינטערעסירט מיט איר און זי אויפגעצויגן, איז זי צוגעוואינט געווארן צו אים ווי צו א פאטער. זי האט זיינע קאפריזן צוליב געטאן ווי א קינד, ווי א קלוג קינד טוט אמאל צוליב א צעלאזענעם טאטן. זי איז אויפגעצויגן געווארן דעם אנקל צו הארכן און אלסדינג צוליב טון. איר פאטער, איר מוטער, איר גאנצע משפחה און אלע לאנדסלייט האבן זי אזוי געלערנט. און ניט נאר געלערנט, אלע האבן דעם אנקל געהארכט, און ניט נאר בלויז צוליב געטון זיינע קאפריזן, נאר פאר'ן אנקל וואלטן זיי אלסדינג געווען געטון. אפילו ווען ער וואלט געווען פארלאנגט פון זיי זייער פארבארגנסטע, הייליגסטע, אינטימסטע אייגנטום, וואלטן זיי אים אוועקגעגעבן. זיי זענען ממש גליקליך געווען ווען דער אנקל האט פון וועמען וואס געוואלט, ווען דער אנקל האט וועמען באגליקט מיט באפעלן אים. אלע לאנדסלייט האבן מקנא געווען און נישט פארגונען אהרן מעלניקן דאס גליק וואס דער אנקל אינטערעסירט זיך מיט מאשע'ן, און וואס מאשע איז געווארן דאס ווינטש-פינגערל צו אנקל'ס הארץ. ווי א לאנדסמאן האט עפעס געהאט א בקשה צום אנקל, א טאכטער חתונה צו מאכן, א משפחה אראפצונעמען, געלט אהיים צו שיקן, איז מען געקומען צו מאשען. און וועמען ער האט געוואלט האט אהרן מעלניק איר פאטער צוגעזאגט טובות. מען האט געחנפעט אהרן מעלניקן ווי אמאל סעמען. און ראזע זיין ווייב האט באשטימט דעם גורל פון די קוזמינער לאנדסלייט אלץ צוליב דעם ווינטשפינגערל מאשע וואס האט געפונען אזא לייטזעליגקייט אין די אויגן פון דעם אנקעל. מאשע האט זיך אויפגעצויגן אין דער אטמאספערע, און כאטש זי האט שוין אנגעהויבן צו פארשטיין, מער מיט'ן געפיל ווי מיט'ן שכל, די מיעסע ראלע וואס זי שפילט, דאך האט זי זיך נישט געקענט העלפן. טאטע-מאמע, די משפחה און אלע לאנדסלייט האבן עס געהאלטן פאר אזא גרויס גליק וואס ס'האט זי געטראפן, אז זי האט זיך נישט דערוועגט קיין ווארט צו רעדן אדער אנדערש צו טראכטן. און ביז נישט לאנג צוריק האט זי עס באמת געהאלטן פאר א גליק. נאר אין דער לעצטער צייט, וואס אנטוויקלטער און עלטער זי איז געווארן, האט זי אנגעהויבן צו פילן אז זי וועט עפעס באדארפן באצאלן פאר איר גליק. עס איז איר נאך נישט גאנץ קלאר געווען וואס אזעלכעס וועט זי באדארפן באצאלן, נאר זי האט זיך געהאלטן עפעס ווי א קרבן פאר איר פאטער מוטער, פאר איר שוועסטער, פאר איר משפחה, פאר אירע לאנדסלייט. דאָס געפֿיל האָט אַרױפֿגעצױגן אַ קלײד פֿון טרױעריקײט און שטילקײט אױף איר אײדעלן מײדלשן װעזן. און װען זי איז געװען צוזאַמען מיט אירע חבֿרטעס און פֿרײַנד צו אַ טײ, אױף אַ באַל, צו אױף אַ שׂימחה בײַ אַ יונגער פֿרײַנדין, האָט מאַשע טײלמאָל נישט געקענט לאַכן אַזױ פֿרײלעך און גליקלעך, װי די אַנדערע אירע פֿרײַנדינס.

איר גלייכן, און טיילמאל אינמיטן נאכט ווען אלע אין שטוב זענען פעסט און רואיג געשלאפן, האט זיך געהערט א וויינען, א שטיל כליפעדיג וויינען, דאס האט זיך מאשע צעוויינט און ניט וויסנדיג אליין פארוואס און פאר ווען. קאפיטל דרײַ. א חתן. איבער די טרעפ האבן זיך געהערט אנקל מאזעס'ס נייע געלע קוויטשנדיגע שיך און זיין שטים, מאשע, רעדי? אין דער אפענער טיר זענען געשטאנען טאטע-מאמע, דער אמאליגער אפערעיטאר אהרן מעלניק איז דיקלעך געווארן, ראזע איז אויך דיקלעך און געזונטער געווארן, ביידע האבן אויסגעזען פיל יונגער און געזונטער. אהרן מעלניק האט זיך געלאזט וואקסן א בערדל, א שווארץ בערדל, און ער האט געקראגן רייטע בעקעלעך און א רייטן קארק פון ביר טרינקען. אהרן איז געווען אן א ראק. אין ווייסן געפרעסטן העמד, ערשט וואס אפגעגעסן פרישטיג. ראזע אין זיידענעם אונטערקלייד, און ביידע האבן אנטקעגנגעשמייכלט דעם אנקל מיט פרייד. רעדי, אנקל, רעדי! מאן און ווייב, אזוי ווי זיי האבן זיך פיינט געהאט איינס דאס צווייטע אין ארעמקייט, אזוי האבן זיי זיך ליב געקראגן אין עשירות. אזוי ווי זיי האבן זיך געהאלטן אין איין שילטן אין טרויעריגקייט, אזוי האבן זיי זיך געהאלטן אין איין בענטשן איינס דאס צווייטע אין פריידן, איינער האט איבער דעם אנדערן געזארגט, און נאר אהרן לעבן, און אהרן קרען, און ראזע זאלסט מיר געזונט זיין, און האסט דאך נישט געהאט היינט אין מויל, און נאך אזעלכע ליבליכקייטן, ביידע האבן אנגענומען דעם אנקל אונטערן ארעם און אריינגעפירט אין שטוב אריין. מאשע האט זיך באלד באוויזן אז זי איז דורך דער צייט באמת גרויס געווארן,

נאס געמאכט די הענד און באגלעט זיינע האר, א געוואוינהייט וואס ער האט נאך מיטגעבראכט פון דערהיים פון זיינע קצב'ישע יארן און קען זיך דערפון נישט אפגעוואוינען, און ער האט זיך געברומט מיט א שמייכל, גוט. אנקל לעבן, אפשר עפעס געניסן? עס שטייט אלץ אויפן טיש, האט אהרן מעלניק זיך דערוועקט. נישטא קיין צייט, די מאשין ווארט טאמער דאך. פרישע אייער, יונגע רעטעכלעך מיט סוויט קרים האט ראזע איינגעלאדן. דער אנקל האט בייז אנגעקוקט אהרן מעלניקן. הערסט דאך נישטא קיין צייט, די מאשין ווארט, האט אהרן געוויזן מיט דער האנט צו דער ווייב. מאשע, קאם אן, קאם אן, מיר וועלן שוין עסן אויפן וועג. מאשע איז נאכגעגאנגען דעם אנקל, טאטע-מאמע האבן זיי אין דער טיר נאכגעשריגן, האט א גוד טיים, אמוזירט אייך גוט. ס'איז אלרייט, האט דער אנקל ארויסגעוואונקען מיט דער האנט. נו מאשע, יו לייק איט? האט דער אנקל גענומען מאשע'ס האנט, ווען דער אויטאמאביל האט זיך געפירט איבער די גאסן אויפ'ן וועג ארויס. סערטענלי איי דו, האט די מיידל אפגעענטפערט. איים גאוינג טו גיוו יו א נייס טיים, קיד, האט דער אנקל איר געפאטשט אויף דער האנט. מאשע האט אנגעהויבן מורא צו האבן פארן אנקל. דאס ערשטע מאל וואס זי האט געהאט אזא געפיל צום אנקל. זי האט אים אנגעקוקט אזוי ווי זי איז געזעסן איצט לעבן אים אין אויטאמאביל און געזען ווי ברייט און גרויס ער איז, האט זי זיך דערשראקן פאר אים. עס איז איר נישט איינגעגאנגען דאס פארן מיטן אויטאמאביל. זי וואלט געוואלט ארויסגיין, אוועקגיין. דער אנקל האט זיך דאכט זיך איר אויפגעפירט עפעס מאדנע. ער האָט זי פּלוצלונג אָנגענומען בײַ דער האַנט און געקוקט איר אין די אױגן אַרײַן און געזאָגט צו איר, ליסן, מאַשע, אײַ לײק יו! איך װיל, אַז דו זאָלסט מיך לײקן, לײקן װערי מאַטש! סערטענלי אײַ לײק יו, אָנקל! נאָ, נאָ, איך װיל, אַז דו זאָלסט מיר שטאַרק ליב האָבן, שטאַרק ליב האָבן! דער אָנקל באַדאַרף מען שטאַרק, שטאַרק ליב האָבן! האָט זיך דער אָנקל גענומען בײַ דער האַנט און געקוקט איר אין די אױגן אַרײַן. מאשע האט אנגעהויבן מורא צו קריגן, זי האט געשמייכלט קינדיש, דו ביסט היינט אזוי פאני אנקל. פאני? האהאהא פאני! ליסן קיד, איך וועל דיר זאגן היינט א ווארט, אזא ווארט, אסאך אסאך האבן געווארט אויף דעם ווארט, קיינעם נישט געזאגט, און דיר וועל איך עס זאגן. מאשע האט מורא געהאט צו פרעגן וואס פאר א ווארט, זי האט בכלל עפעס מורא געהאט צו רעדן, זי וואלט נאר געוואלט ארויס, ארויס וואס גיכער. הארך אויס מאשע! ווערט פלוצלינג דער אנקעל ערנסט און נעמט זי אן ביי דער האנט. איי נאו דו ביסט א קלעווער גוירל און דו וועסט פארשטיין. דער אנקעל באדארף מען ליב האבן און אים הארכן, און רעספעקט האבן פאר אים, גרויס רעספעקט, דו זעסט אלע רעספעקטירן דעם אנקל, עס איז נישט אומזיסט מיין קינד, נישט אומזיסט, דער אנקל האט ליב געהארזאמקייט, טון אלצדינג וואס ער הייסט, דו הערסט? אלצדינג! דריקט ער זי פעסט ביי דער האנט, גארנישט אנטקעגן רעדן, און גאר זיך נישט שפארן, אז דער אנקל זאגט אז היינט איז זונטיג, איז זונטיג, אז דער אנקל זאגט אז היינט איז מאנטיג, איז מאנטיג, טאג איז טאג און נאכט איז נאכט, איז דער עיקר געהארזאמקייט, מיין קינד, טיף געהארכן, אלצדינג געהארכן, פארשטאנען? מאשע. יא, יור אזוי פאני אנקל האט מאשע פלוצלונג זיך צעלאכט אים אין פנים אריין. דער אנקל האט פארביסן די ליפן, געשוויגן און געקלערט א מינוט וואס צו טון. ער האט באשלאסן איצט אפהאקן דאס געשפרעך און איר צייט צו געבן לאזן אריינדרינגען זיינע ווערטער טיף אין איר יונגן הארץ, ער האט געזען אז זיינע ווערטער האבן געמאכט אויף איר אן איינדרוק. דער אויטאמאביל מיט אנקל מאזעס און מאשין איז פארפארן צו א אידיש האטעל פאר אלרייטניקעס אין דער נאענט פון ים. אויף דער וועראנדע זענען געזעסן דיק אידישע ווייבער פון אלרייטניקעס, געפודערט, אין באד קאסטיומען אנגעטאן, האבן געשפילט אין קארטן, וואו ניט וואו האט זיך ביי א קרענצל פרויען אויך באוויזן א יונגערמאן, אויך אין א באד קאסטיום, נאר ער איז אויך געווען אזוי פעט און אזוי אנגעטון אז מען האט געמיינט אז ער איז אויך א אידענע. די באלעבאסטע פון האטעל, די באקאנטע שדכנ'טע מיסיס פליישמאן, איז זיי געקומען אנטקעגן. די געסט אויף דער וועראנדע האבן א מינוט אויפגעהערט צו שפילן און מיט נייגעריקייט געווארפן בליקן אויף דעם פארל וואס איז אנגעקומען. אלע האבן געקענט דעם אנקל מאזעס, ער איז געווען פון זייער אייגענער משפחה אין געשעפטן, און געוואוסט פון זיינע באציאונגען צו מאשען. די ווייבער האבן אים אוועקגעשריגן פון די טישלעך, מיסטער מעלניק, ניט געזען מיין מאן? יעס, געזען. ער קומט ארויס. ער שוויצט אין שטאט, מיסיס, האט דער אנקל ברייט אפגעענטפערט. מיסיס פליישמאן האט אנגענומען מאשען ביי דער האנט און געשמייכלט איר אין פנים אריין, ניט וויסנדיק ווי זי צו באגריסן. דאס איז מיין כלה, מיסיס פליישמאן, האט אנקל מאזעס פארגעשטעלט מאשען. מאשע איז בלייך געווארן און דערשראקן און נישט געפונען קיין כח א ווארט צו רעדן. ביי די טישלעך מיט די נאקעטע פרויען אין די באד-קאסטיומען, וואו מען האט אין קארטן געשפילט, איז ארומגעגאנגען א געמורמל

ביר און בראנפן וויפיל זיי ווילן אויף זיין חשבון, און ער אליין דער אנקל איז ארומגעגאנגען מעשה חתן. עס איז געווען א פרייד צוצוזען ווי ער פירט זיך אויף, ווי ער קויפט איין די כלה מתנות און ווייזט זיי אלעמען. די קוזמינער לאנדסלייט האבן זיך געפריידט מיט דעם וואס דער אנקל איז א חתן געווארן, ווי מיט זייערע אייגענע שמחה. זיי האבן נאר נישט פארגונען אהרן, אהרן'ען דאס גליק. און ווידער האבן זיי זיך געטראכט גלייכער אן אייגענער זאל אריינקומען אין שמאלץ גרוב איידער א פרעמדער. מען קען גיכער א טובה קריגן, און זיי האבן גע'חנפ'עט אהרן'ען מיט זיין ווייב מיט זיינע קינדער ווי דורך זיי וואלט מען צוגעקומען צום העכסטן גליק. דערווייל איז סעם ניט געשלאפן. נאך דעם זעלבן אוונט ווען דער אנקל איז ארויסגעפארן מיט מאשען, איז סעם אוועק צו זיין שוועסטער קינד מאנעס, מיט אים זיך מיישב צו זיין וואס צו טון צו פארהיטן דאס אומגליק, אז דער אנקל זאל נישט חתונה האבן. פון גאנץ קוזמין האט מאנעס אליין געפירט דא אין אמעריקע דאס זעלבע לעבן ווי ער האט געלעבט אינדערהיים. אינדערהיים איז מאנעס געווען א וואוילער יונג. ער האט מלחמה געהאלטן מיטן גאנצן שטעטל, מיטן רב, מיטן נגיד, מיט פראצענטניק, מיט אלע זייערע מנהגים און פירונגען, און ער האט געפירט זיין אייגן ארט לעבן. מאנעס האט זיך אינדערהיים גע'חבר'ט מיט שקצים, דער איינציגער איד געווען וואס האט געהאלטן טויבן. ער האט נישט געקענט פארטראגן קיין עוולה סיי קעגן זיך און סיי קעגן פרעמדע, און האט קיינמאל נישט געקלאגט זיך פארן געריכט, ער האט געהאט זיין אייגן געריכט, ער איז געווען דער שופט און ער האט באצאלט פארן אומרעכט. גאנץ קוזמין געדענקט נאך דער שפיצל וואס מאנעס האט אפגעטאן יואל דעם פראצענטניק. ווען מאנעס איז אהיים געקומען פון סאלדאטן האט ער געפונען אז דער שטעטל קוזמין איז געווען אינגאנצן פארשולדיגט צו יואל פראצענטניק וועלכער איז געווען דער רייכסטער מענטש פון שטאט.

מאנעס האט נישט געקענט איבערטראגן די עוולה, האט ער זיך מיישב געווען מיטן עלטסטן פאליציסט פון שטעטל וואס צו טון. ביי יואלן האט געדינט א מויד, האט זי געוואוסט וואו די משכונות ליגן באהאלטן. די מויד איז אבער געווען געטריי יואלן און האט נישט געוואלט ארויסגעבן. האט מאנעס איר צוגעשארט א יונג פון זיינע יונגע פאר א חתן. דער חתן האט מען צוגעזאגט נדן, האט ער ארויסגעקראגן פון דער מויד אז יואל האלט די משכונות באהאלטן אין גרויסן שופלאד און די שליסלען אונטערן קישן, האט ער אפגעמאכט מיט דער מויד אז זי זאל ביינאכט די טיר עפענען אין דער שטיל. ביינאכט איז מאנעס צוגעפארן מיט א פור פאר יואל'ס הויז, ארויסגענומען מיט נאך א יונג דעם גאנצן קאמאד פון שטוב, ארויפגעלייגט אויף דער פור און אוועקגעפירט צום וואסער. די וועקסלען האט מאנעס צוריקגעשיקט יעדער באלעבאס אין שטוב אריין. די אָרעמע משכּונות, די זילבערנע לײַכטער, חופּה וקידושין פֿינגערלעך, אױערינגלעך, יעדערן אײנעם אָפּגעגעבן נאָך דעם נאָמען װאָס איז געשטאַנען אױפֿגעשריבן אױפֿן קװיטל װאָס איז געהאַנגען בײַ יעדער משכּון. יואל איז געװען אַן אַקוראַטנער מענטש. די גאָלדענע זײגערס האָט דער עלטסטער פּאָליציסט צוגענומען פֿאַר זיך און דאָס באַרע געלט װאָס האָט זיך געפֿונען אין שופֿלאָד האָט מאַנעס צוגענומען פֿאַר זיך. דער מױד, װאָס האָט אױפֿגעעפֿנט די טיר, האָט ער געגעבן אַ פּאָר הונדערט רובל נדן, חתונה געמאַכט זי מיטן חתן, און דאָס גאַנצע שטעטל האָט זיך געפֿרײט און געטאַנצט אױף דער חתונה. דעם לײדיקן קאָמאָד האָט מאַנעס די צװײטע נאַכט געבראַכט צו פֿירן צו יואלן און אַװעקגעשטעלט הינטער דער טיר. אַזױ האָט מאַנעס אַ מאָל באַפֿרײַט גאַנץ קוזמין פֿון אונטער יואל פּראָצענטניקן שװערן יאָך. די קוזמינער לאַנדסלײַט דערצײלן נאָך ביזן הײַנטיקן טאָג דעם נס פֿון דער באַפֿרײַונג און בענטשן אים די הענט. אַז מאַנעס איז אַרױפֿגעקומען קײן אַמעריקע, געמוזט אַנטלױפֿן טאַקע צוליב דער גנבֿה, האָט ער לאַנג אין שאַפּ בײַן אָנקל מאָזעס נישט געקענט אײַנזיצן. מאנעס איז געווען דער ערשטער וואס האט זיך באפרייט פון אנקל מאזעסעס שאפ און האט דא אין אמעריקע געפירט דאס זעלבע לעבן וואס אינדערהיים. ער האט באלד דערכאפט די אמעריקאנער לופט און איינגעזען אז אויב ער זאל לעבן נאכן געזעץ נאך, וועט ער לאנג נישט דערלעבן און ווארטן ביז עס וועלן אנדערע, בעסערע געזעצן געמאכט ווערן, קען ער דערווייל אריינוואקסן אין קבר אריין. האט זיך מאנעס געזאגט אז מען דארף זיך אן עצה געבן. האט מאנעס באלד איינגעזען אז אין אמעריקע איז דער עיקר גוטע ברידער. אסאך גוטע ברידער צו האבן און איינער זאל דעם אנדערן געבן א שאו. איז מאנעס באלד געווארן א מיטגליד פון אסאך געזעלשאפטן. נאר דער טעטיגסטער מעמבער איז ער געווארן אין דער סאסייעטי צו קעמפן געגן פראהיבישן. מאנעס האט שוין אירלענדער פאר גוטע ברידער. אידן האט ער פיינט. וואוינען וואוינט ער צווישן די אירלענדער, נישט ווייט פון די יאטקעס. געווארן איז ער א קאנטראקטער ביי הייזער, האלט אפאר פוילישע שקצים מויערערס, פארבערס, און גוטע ברידער שארן אונטער ארבעט. מאכט זיך טראבל, קומט מען צו קעפטען אליין. אז נישט צום באס, צום פאליטישן באס פון דיסטריקט. דערפאר אז עס קומט צו די וואלן איז מאנעס אלרייט. דאס גאנצע פענסטער איז ביי מאנעסן באהאנגען מיט בילדער פון זיינע לייטע. מאַנעס לײפֿט אַרום צו די לאַנדסלײַט און אַגיטירט. מאַנעס גיט טרינקגעלט. מאַנעס אַרבעט אױף אַלע כּלים. אין דעם טאָג פֿון די װאַלן טוט זיך מאַנעס אָן אַ פּאָר אָן פֿאַר אַן אירלענדער אין אַ גרינעם שניפּס און שטעלט זיך אַװעק װאַטשען. ניט אײן מאָל קומט אױס איבערצוצײַגן די קעגנערס מיט הענט-אַרגומענטן. און אױף דעם איז מאַנעס דער בעסטער אַגיטאַטאָר אין דיסטריקט. ווען מען דארף מאנעסן שלעפט מען אים פון איין וואלפונקט צום אנדערן אז ער זאל דיסקוטירן מיט די הענט. דער באס פון דיסטריקט האט אים א נאמען געגעבן אגיטאטאר. אין קלוב פון די אנטי פראהיבישאניסטן וואס געפינט זיך אויף די ר' גאס וואו עס זענען געהאנגען די בילדער פון אלע געוועזענע באסעס איז מאנעס בארימט ווי דער בעסטער אגיטאטאר. פארנאכט שוין אין דעם טאג פון די וואלן, איידער די רעזולטאטן זענען נאך באוואוסט, באהענגט מאנעס דאס גאנצע הויז זיינס מיט בעזעמער, און ער און זיין ווייב און אלע זיינע קינדער האלטן גרויסע גראגערס אין די הענט און גראגערן ארויס די אנדערע פארטיי. דאס יאר איז מאנעס אלרייט, דער גאנצער דיסטריקט באלאנגט צו אים, דער דזשאדזש איז זייער און דער דיסטריקט אטורני און אלע קאפס זענען זיינע, די גאנצע שטאט איז זיינע, דורך דעם פילט זיך מאנעס שטארק דאס יאר, און מאנעס איז בארימט ביי אלע זיינע לאנדסלייט דאס יאר, און ווען עמיצער פון די קוזמינער לאנדסלייט האט געהאט עפעס טראבל, עפעס צו טון מיט פאליציי אדער מיט דעם ריכטער, איז מען געגאנגען צו מאנעסן, און מאנעס האט שוין געמאכט אזוי אז ס'איז געווען אלרייט. און באמת האט מאנעס געהאט א געוויס געפיל פאר גערעכטיקייט, ער האט פון דער נאטור נישט געקענט איבערטראגן קיין עוולה. די איינארדענונג פון דער וועלט אין וועלכער ער האט געלעבט איז געווען אזא, אז נישט אלע מאל זיינען די פירונגען געגאנגען האנט אין האנט מיט דער גערעכטיקייט. און נישט אלע מאל איז געווען אזוי לייכט צוצוקומען צום געזעץ, און נישט אלע מאל איז דאס געזעץ געווען גערעכט. איבער דעם האט מאנעס געפונען דעם וועג פון זיין פארטיי צו שטיצן גוטע ברידער און אנצונעמען זיך פאר אן אייגענעם, א פיל גלייכערן און נענטערן וועג צו גערעכטיקייט ווי דאס טויטע ווארט פון געזעץ. איבער דעם איז מאנעס געווען אן אמת'ער געטרייער דינער און איבערגעגעבענער צו זיין פארטיי, ווייל ער האט געהאלטן אז זי איז די בעסטע און גערעכטע. פארן ריכטער, דעם לידער פון זיין פארטיי, וואס איז נאך דערצו געווען א איד, וועלכער האט שטענדיג געגעבן מאנעס אין די האנט ווען מאנעס האט אים געטראפן אין גאס און דאן פלעגט אים זאגן, העלאו אגיטאטאר! פאר דעם ריכטער וואלט מאנעס אוועקגעגעבן דאס לעבן. אין דער ריכטער האט מאנעס געזען א פארקערפערונג פון זיין אידעאל, דזשאדזש גרינפעלד איז געווען זיין מענטש, אז מען האט עפעס באדארפט איז ער צום ריכטער אהיים געגאנגען און זיך דורכגעשמועסט מיט אים, פאר דעם ריכטער האט מאנעס נישט געהאט קיין סודות, דעם ריכטער האט ער געזאגט דעם אמת און דער ריכטער האט אים געלערנט ווי אזוי ער זאל זאגן מארגן אין געריכט פאר אים. דזשאָדזש גרינפֿעלד איז געווען מאַנעסעס אידעאַל, און דורך דעם וואָס דזשאָדזש גרינפֿעלד איז נאָך געווען אַ ייִד, און אַ גוטער ייִד דערצו, וועלכער האָט יעדן שבת געדאַוונט, איז ער געווען מאַנעסעס שטאָלץ. און כאָטש מאַנעס אַליין איז נישט פֿרום געווען, דאָך עס איז אים געפֿעלן וואָס דער ריכטער גייט דאַוונען יעדן שבת און איז אַ מאַכער אין ייִדישע חבֿרות. און דערפאר וואס אין אמעריקע איז פארהאן א אידישער דזשאדזש, וואס אין אמעריקע איז פארהאן אזא פארטיי ווי זיינע, וואס טוט פאר א גוטן ברודער אלס, האט מאנעס ליב געהאט אמעריקע דאס לעבן. אמעריקע מיי קאנטרי, פלעגט מאנעס מיט שטאלץ טענה'ן צו זיינע אירלענדער. און מאנעס איז געווען א גרויסער פאטריאט פון אמעריקע און פון דזשאדזש גרינפעלד. ווייל דזשאדזש גרינפעלד איז ביי אים געווארן דער סימבאל פון אמעריקע. ביי אים אין שטוב איז געהאנגען פון איין זייט וואשינגטאן'ס פארטרעט און פון דער אנדערער זייט דעם דזשאדזש פארטרעט. און איז געקומען אן אמעריקאנער יום-טוב האט מאנעס אין פענסטער ארויסגעהאנגען א גרויסע אמעריקאנער פאן און פון איין זייט וואשינגטאן'ס פארטרעט און פון דער צווייטער זייט דזשאדזש גרינפעלד'ס פארטרעט. איבער דעם האט מאנעס פיינט געהאט די נייע פארטיי וואס איז אויפגעשטאנען, די סאציאליסטן. ערשטנס וואס זיי זענען נישט קיין פאטריאטן און מאכן אן טראבל, און דאס צווייטע וואס זיי זענען קעגן דעם דזשאדזש. ער האט זיי ניט פארשטאנען און ניט געוואוסט וואס זיי ווילן. די אנדערע פארטיי האט ער פארשטאנען. די רעפובליקאנער ווילן האבן זייערע לייט כדי זיי זאלן קריגן פול. און מיר לאזן ניט, אבער וואס ווילן די סאציאליסטן? יושר? ווי ווייט קען מען גיין מיט יושר? און וואס וועט שוין זיין אז עס וועלן זיין ערליכע וואלן, וועמען וועט דערפון א טובה ארויסקומען? ווער וועט דערפון עפעס האבן? פלעגט ער טענה'ן און זיין איבערצייגט אין זיינע רייד, עס וועלן אריינפאלן נישט קיין פאסיגע מענטשן, עפעס לאפיטוטן, א איד וועט האבן טראבל, וועט ניט זיין צו וועמען צו גיין, צו וועמען זיך צו ווענדן. האסט געהערט? יושר ווילן זיי האבן, ווער באדארף האבן דעם יושר אז דער יושר קען ניט העלפן צו אל די שווארצע יאר? און צום גוטן ברודער מאנעס האט זיך סעם געווענדעט איצט ווען דאס אומגליק האט זיך געטראפן מיטן אנקל. סעם איז אין אוונט אוועק צו מאנעסן, מאנעסן האט ער געטראפן אין קלוב פון די אנטי-פראהיבישאניסטן. אין שענק אויפן ראג דארטן וואו עס האבן זיך אויך געפונען דער פארטרעט פון וואשינגטאן און פון דזשאדזש. מאנעס איז געווען א הויכער א דארער מיט א גלאט פארקעמטן שייטל ביי די פיאות האט זיך אים שוין געגרויט און די קורצע געשארענע וואנצעלעך האבן זיך שוין אויך געגרויט. מאנעס האט גלייך פארשטאנען אז ס'איז טראבל, ווארום אז סעם קומט צו אים, סעם איז געווען א גרויסער פויגל, דעם אנקל'ס רעכטע האנט, מוז עפעס זיין אינטערעסאנטס. און כאטש מאנעס האט ניט געהאלטן פון סעמ'ן און אים נישט ליב געהאט, ווייל סעם איז אזוי געטריי דעם אנקל און לאזט ניט פארדינען קיין גוטן ברודער, דאך איז סעם געווען א צו וויכטיקער פויגל אז ער זאל זיך ניט פרייען מיט זיין וויזיט. וואס איז געשען? טראבל? האט מאנעס געפרעגט, ער האט געוואוסט אז צו אים קומט מען נישט אנדערש סיידן מען האט טראבל. קום אריין מיט מיר וועלן מיר רעדן. דא קענסטו רעדן ווי אינדערהיים, דא זענען אלע מיינע גוטע ברידער, קענסט רעדן. דער אלטער גייט דאך חתונה האבן, האט סעם געזאגט זיך צורוקנדיג צו אים. ווער? דער אנקל? האט מאנעס געפרעגט אויפגערעגט. יא, מיט אהרן מעלניק'ס קליינער מויד. ער וועט האבן קינדער דער אלטער, האט מאנעס געזאגט ווערנדיג בלייך. וואס, קראנק איז ער דען דער אלטער? אין אנקעל זענען אלע געווען פאראינטערעסירט, אלע לאנדסלייט. משפחה, ניט משפחה, דער אנקעל איז געווען א היימישע זאך. ווי א קעניג ביי א פאלק אדער ווי א טאטע ביי קינדער. אלע זענען זיי שטאלץ געווען מיט זיין פארמעגן, אלע האבן עפעס געהאט אויפן אנקל. ליגסט דאך אין דער ערד, איך האב דיר שטענדיג געזאגט, טעיק קעיר אוו יור סעלף, זאג מיר האסט זיך עפעס אנגעגרייט? איך בין אים געטריי געווען ווי א הונט, נישט קיין גראשן קיין אייגענעם, נישט פארגונען צו ספענדן א ניקל. איך האב אים געדינט ווי א געטרייער הונט, איז וואס? זי װעט מיר נאָך הײסן גײן אױך? װאָס בין איך בײַ איר? װער בין איך? האָט זיך דער גרױסער סעם צעװײנט פֿאַר מאַנעסן. מאַנעס האָט געהאַט אַ װײך האַרץ און, װי געזאָגט, אַ געפֿיל פֿאַר גערעכטיקײט. ער האָט נישט בלױז רחמנות געהאַט אױפֿן יונג, ער האָט אױך אײַנגעזען די גאַנצע גערעכטיקײט פֿון דעם יונג, װאָס װיל ניט, אַז דער אָנקעל זאָל חתונה האָבן, כּדי די ירושה ניט צו פֿאַרלירן. מאַנעס האָט געפֿילט דאָס באַדערפֿעניש דעם יונג צו העלפֿן. ער האָט דאָך דאַכט זיך געהאַט צו טאָן מיט אַ װײַבל. ער האָט פֿון איר דרײַ קינדער, װעלכע ער האַלט אױף. און װאָס שװײַגסטו נאָר? פֿיר מיך נאָר אַהין צו דער ייִדענע, ער װעט שױן ניט חתונה האָבן, דער אַלטער. מאַנעס, טו אים נישט קײן שלעכט, עס איז אַ רחמנות אױפֿן אַלטן, האָט סעם געזאָגט אַרױסגײענדיק. װאָס הײסט, איך װעל אים שלעכטס טאָן? ער איז דאָך מײַן אָנקל אויך! און אַן אַלטער מאַן! האָט מאַנעס אָפּגעענטפֿערט מיט אַ באַליידיקונג. קאַפּיטל פֿינף אָנקל מאָזעס זעט אַלץ פֿאָרויס אָנקל מאָזעס האָט אָבער אַלץ פֿאָרויסגעזען, ווי אַ געניטער סוחר האָט ער ליב געהאַט, איידער ער גייט אָפּטאָן אַ געשעפֿט, זאָל ער זיך מיט אַלעמען פֿאַרזיכערן, אַז קיין איבערראַשונגען זאָל זיך מיט אים נישט טרעפֿן. איידער אנקל מאזעס האט זיך געקליבן א חתן צו ווערן מיט מאשען, איז ער אוועק צום ווייבל'ס מאן. וואס ווילסטו זאג? דעם ווייבל'ס מאן איז געווען א קליין נידעריג ברוין אידל, א שווארץ האריגע באוואקסענער, דער פנים, די הענט, דער האלז, אלסדינג וואס מען האט ביי אים ארויסגעזען איז געווען באוואקסן מיט האר. פון די האר האבן זיך ארויסגעבלישטשעט צוויי שווארצע אייגעלעך ווי צוויי שווארצע מייזלעך. ער איז געווען ביים ווייבל אונטערן פאנטאפל. דאס ווייבל האט געפירט דעם לאנטש-רום און מען האט געקראגן דארטן אביסל לעמבערגער, זיסן היימיש געמאכטן מיט פעטע לעבערלעך צו פארבייסן, און דערפאר וואס דאס ווייבל איז געווען א חנעוודיקע מיט אפאר חן-גריבעלעך וואס האבן זיך געשפיגלט אין אירע פעטע בעקעלעך, האט זי געצויגן צו זיך עלטערע געשעפטסלייט. די געשעפטסלייט האבן געזאגט אז זי איז אזוי באטעמט ווי די פעטע הינטערשטע טיילן פון גענדזלעך און קאטשקעלעך וואס מען קריגט ביי איר. דאס ווייבל איז געווען די פירערין אין געשעפט און דער מאן האט איר ארויסגעהאלפן. זיין ארויסהעלפן איז באשטאנען אין דעם וואס ער האט איינגערעדט צוויי געשעפטסלייט אז זיי האבן אן איינטייל אין די קינדערלעך,

ער איז געגאנגען מיט זיי אין שול אריין דאוונען און ער אליין האט געלערנט מיט זיי דאוונען. מיסטער מעלניק, וואס הייסט וויפיל איך וויל? עס זענען דען מיינע קינדער? עס זענען דאך אייערע קינדער. נו נו, איך ווייס נישט וועלכע איז מיין, וועלכע איז דיין און וועלכע עס איז דעם ביזנעס מאנס פון דילענסי סטריט, לאכט דער אנקל. מיסטער מעלניק, עס זענען אייערע קינדער, האט אים דער איד פארזיכערט ערנסט, אדרבה פרעגט גיטלען, דאס ווייבל האט געהייסן גיטל, אדרבה פרעגט זי. דאס האט דער יונגערמאן געזאגט כדי פון אנקל וואס מער געלט ארויסצוקריגן. אין הארצן אבער איז ער געווען זיכער אז די קינדער זענען זיינע, יענע, דעם אנקל און דעם צווייטן סוחר, נארט נאר דאס ווייבל אפ, זי רעדט זיי איין ווייל מען דארף דאס צום געשעפט. און וואס וועט זיין אז איך וועל דיך מאכן פאר א קאלעקטאר איבער די הייזער אין עסעקס סטריט, וועט זיין אלרייט? דער יונגערמאן האט געוואלט צופאלן צום אנקל, כאפן דעם אנקל'ס האנט און קושן. זיין גרעסטע אמביציע אין לעבן איז געווען צו ווערן א קאלעקטאר פון דירה געלט. שטענדיג אונטערגעדריקט געלעגן אונטער זיין ווייב'ס פאנטאפל, האט דער שווארץ-האריגער אידל גע'חלומ'ט אליין צו ווערן אמאל א הערשער, צו געוועלטיגן איבער אנדערע. און אזוי ווי זיינע אמביציעס זענען נישט ווייטער געגאנגען פון עסעקס סטריט וואו ער האט געוואוינט, האט ער געחלומט צו ווערן א מושל איבער די איינוואוינערס פון עסעקס סטריט, אריינצוקומען אין א שטוב אריין און צו באפעלן רענט אדער א מוף צעטל, ארויסצואווארפן פאמילעס פון זייערע היימען, צו ווערן א שטרענגער קאלעקטאר אז גאנץ עסעקס סטריט זאל ציטערן פאר אים. דאך מיטאמאל איינצושטימען אויפן אנקעל'ס פארשלאג האט ער מורא געהאט, כדי ער זאל דערנאך קיין פארדרוס נישט האבן אז ער האט געקענט מער ארויסקריגן, האט ער צוגעלייגט מיט א פארשעמט מינעלע, מיט הונדערט דאלער קעש! מער האט אים דאס הארץ נישט געלאזט. מיט נאך א הונדערטער האט דער אנקעל צוגעשמייכלט. דאס אידל האט פארדרוס געהאט פארוואס ער האט נישט געזאגט צוויי הונדערט, אדער גאר פינף הונדערט. און עס האָט אים געביסן, האָט ער אין אַ ווײַל אַרום ווידער צוגעלייגט, מיט אַ מתּנה פֿאַר מיר. וואָס פֿאַר אַ מתּנה ווילסטו? אַ גאָלדענעם זייגער מיט, מיט, קלערט דאָס ייִדל, וואָס ער זאָל זאָגן, מיט, מיט נאָך אַ פֿינף-און-צוואַנציקער. דעם גאָלדענעם זייגער קריגסטו, די פֿינף-און-צוואַנציק דאָלער נישט, קיין איין סענט נישט מער. שרײַב אונטער דאָס פּאַפּיר, אַז די קינדער זײַנען דײַנע און דו האָסט גאָרנישט צו מיר. שוין שוין מיסטער מעלניק לעבן, האט דער שווארצהאריגער איד צוריק געכאפט, מורא האבנדיק אז דער אנקעל זאל נישט חרטה האבן, און איז צופרידן געווען וואס ער האט פון אנקעל אלץ ארויסגעקראגן וואס עס האט זיך געלאזט ארויסקריגן, און וועט מער קיין פארדרוס נישט האבן. דער אנקעל ווידער, וועלכער האט פארשטאנען יענעמס מיין, האט דערנאך חרטה געהאט וואס ער האט אים די פֿינף און צוואַנציק דאלער נישט נאכגעגעבן, כדי יענער זאל זיך פייניגן אז ער האט געקענט נאך מער ארויסקריגן. גיטל לעבן! האָט דער מאַן אַרײַנגעשריגן אין לאָנטשרום. קום אַרײַן! גיטל, וועלכע האָט געבאָמלט מיט אירע פּערלדיקע אוירינגלעך אין די אויערן, מיט די האַלב-צעלאָזענע שװאַרצע האָר, איז אַרײַנגעקומען מיט אַ קאָקעטיש מינעלע, װאָס האָט זיך באַהאַלטן אין די שמאַלצענע חנעװדיקע גריבעלעך. פּינחס לעבן האָסט מיר גערופֿן? האָט דאָס ווײַבל אויסגעזונגען, דערזעענדיק דעם אָנקל. מיסטער מעלניק גייט דאָך חתונה האָבן, ווינטש אים מזל-טובֿ, גיטל לעבן, האָט דער מאַן געזאָגט. גיטל לעבן, וואָס האָסטו געוווּסט פֿון די אונטערהאַנדלונגען מיטן מאַן? האָט זיך געמאַכט, ווי זי ווייס פֿון גאָרניט. און איך ווער דאָס אויך בײַ מיסטער מעלניק אַ קאָלעקטאָר פֿון די הייזער אויף עסעקס-סטריט. דאַנק, מיסטער מעלניק, גיטל לעבן. אַז גיטל-לעבן האָט דאָס דערהערט, האָט זי זיך צעװײנט. דער מאַן האָט זיך אַרױסגעמאַכט, איבערגעלאָזט זיך מיטן אָנקל, אַז זײ זאָלן זיך זעגענען. דער אָנקל האָט איר אָנגעזאָגט, אַז פֿון הײַנטמאָל אָן זאָל זי זײַן געטרײַ דעם מאַן אירן און אױפֿפֿירן זיך בעסער און זי זאָל נישט װײנען. נאָך דער חתונה װעט ער זי אױך געדענקען. און אַז דער מאַן איז אַרײַנגעקומען, האָט ער שױן געפֿונען דאָס װײַבל באַרויִקט. דער אָנקל האָט אויך דעם מאַן אַרײַנגערופֿן אין אַ ווינקל און אים אָנגעזאָגט, אַז ער זאָל זי גוט באַהאַנדלען און אָפּהיטן זי. און זיי ביידע, דער מאַן מיטן ווײַבל, האָבן אים געוווּנטשן אַל דאָס גוטס, אַז ער זאָל גליקלעך זײַן און דערלעבן נחת מיטן נײַעם יונגן ווײַבל. זי זאָל האָבן בײַ דיר אַ בעסער מזל, ווי איך, מאָזעס לעבן! האָט זיך דאָס ווײַבל צעוויינט. אז מאניס מיט סעמען זענען דערנאך געקומען צום ווייבל פארקלאגן אז דער אנקעל גייט חתונה האבן, האבן זיי זיך געפונען דאס פארל,, דער מאן מיטן ווייבל, גארנישט פארוואונדערט, אדרבה זיי האבן נאך געפרעגט פארוואס זאל ער נישט חתונה האבן, האט זיך דער מאן אפגערופן, און וואס גייט אונז אן אז דער אנקעל האט חתונה, ער איז דאך נאך א יונגערמאנטשיק, פארוואס זאל ער נישט חתונה האבן, האט דאס ווייבל צוגעלייגט, האבן זיי ביידע מאניס און סעם פארשטאנען אז דער אנקל איז דא שוין געווען פריער פון זיי און האט אלסדינג שוין פארריכט. האבן זיי געשוויגן. סעם, האק אפ אלסדינג! האק אפ! וויש אפ דאס מויל און מאך א שווייג! זעסט דאך עס איז פארפאלן! האט אים געראטן מאניס. מאך זיך ווי די ווייסט פון גארנישט און אז די וועסט עס דערהערן פריי זיך דערמיט, פריי זיך זייער, ווינטש דעם אנקל מזל טוב און ווער גוט מיט אהרנען און מיט די גאנצע משפחה פון דער מיידל, חנפ'ע זיי, רים זיי, לעק זיי, אלצדינג ביסט ביי זיי אין די הענט, גוטער ברודער האט אים מאניס געלערנט. סעם האט געוואוסט אליין וואס צו טון, געוויס האט ער באשטימט אזוי צו טון, איז דען געווען אן אנדערע עצה? אבער אין הארצן האט ער זיך אנדערש געטראכט. ער אליין איז ארויסגעקומען פון א משפחה מעלניק, איז געווען דעם אנקל'ס א פלימעניק און נישט בחינם האט ער זיך גענומען דעם אנקל פאר אן אידיאל און האט אים אין אלסדינג נאכגעטאן. ניין, ער האט זיך ניט געקענט אזוי לייכט אפזאגן פון זיינע אמביציעס דעם אנקל צו ירש'ענען און אליין אמאל צו פארנעמען דעם אנקל'ס שטעל. און ער איז גרייט געווען אויף אלסדינג פאר גארנישט זיך אפצושטעלן נאר דעם שידוך נישט צוצולאזן. ער וועט קינדער האָבן, דער אַלטער, האָט זיך דער יונג געטראַכט. אַלץ פֿאָרויסגעזען, אַלץ פֿאַרריכט, אַז קיין איבערראַשונגען זאָלן זיך ניט טרעפֿן, האָט אָנקל מאָזעס באַפֿוילן מעלניקן די תּנאים אָנצוגרייטן, אַ סך גענדזנס, און ביר און שנאַפּס אויף זײַן חשבון. די קוזמינער לאַנדסלײַט האָט ער אָפּגעלאָזט אויף אַ האַלבן טאָג, אַז זיי זאָלן קומען צו די תּנאים. די קוזמינער לאַנדסלײַט האָבן עס טאַקע געהאַלטן פֿאַר אַ קוזמינער גליק, וואס דער אנקל נעמט א פראסטע ארעמע מיידל פון זיינע לאנדסלייט פאר א כלה, און אלע האבן זיך דורך דעם געפילט געהויבן און געהאלטן זיך פאר די מחותנים. אויף די תנאים האט דער אנקל געלאזט וויסן די קוזמינער לאנדסלייט אז די חופה וועט ער שטעלן אין אן אייגענער קוזמינער שול וועלכע ער וועט קויפן פאר די קוזמינער לאנדסלייט. די קוזמינער לאנדסלייט האבן געוואלט אים קושן די הענט און זענען אים דאנקבאר געווען וואס ער האט זיי איינגעלאדן אויף די תנאים און וואס ער וועט פאר זיי קויפן א שול. זיי האבן אים באוואונטשן מיט ברכות און געשפיגלט זיך און געפרייט זיך מיט זיין גליק און עשירות, זיי האבן אים פארגליכן צו אלע אבות, איינער צו יעקב אבינו אז פון אים וועלן ארויסקומען די שבטים, און אן אנדערער צו משה רבינו וואס ער קויפט זיי א שול און האבן שוין א נאמען געזוכט פאר דער שול און זי אנגערופן אין אנקל'ס נאמען, אוהל משה אנשי קוזמין! און דער אנקל איז ארומגעגאנגען אין אהרן'ס דירה א צעשוויצטער, א גליקליכער און א גוטער און געזאגט, עסט, טרינקט קוזמינער לאנדסלייט, פרייט זיך, פרייט זיך, עס איז ביי מיר א שמחה! סוף קאסעט צוויי, המשך קאסעט דריי.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי, אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.